טייערע ברידערס, ס'איז ערב שבת קודש, פרשת כי תצא, ס'איז דא א ווארט, א דרוש, וואס ווערט געברענגט אין אסאך חסידישע ספרים, פרשת כי תצא, בפרט אויף די ערשטע פרשה, די פרשה פון די אשת יפת תואר, עס שטייט אין אור החיים הקדוש א ווערזשען דערפון, און פארשידענע נאך חסידישע ספרים א ווערזשען דערפון. די איידיע איז אז כי תצא למלחמה, אז מלחמה ווייזט אויף מלחמת היצר, אשת יפת תואר ווייזט אויף די נשמה, און בקיצור פון דא לערנט מען זיך מוסר, אדער עפעס דרכי עבודה ווי אזוי זיך צו שלאגן מיט די יצר הרע. און די אמת איז אז די ערשטע מקור אדער אפשר די מקור פון די אלע דרשות איז אין ספר זוהר אין זוהר חדש אויף פרשת כי תצא איז דארט אזא דרוש וואס רעדט ארום די די דרך און איך וועל אביסל לערנען דעם זוהר כ'וויל אבער אביסל מקדים זיין געזעהן די רבי צדוק הכהן אין פרי צדיק ברענגט אויכעט די די דרוש איינע פון די חלקים וואס מען ברענגט אויפן פרשה איז די זוהר דרש'נט ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים אז ירח ימים איז א רמז אויף חודש חודש אלול וואס אין דעם חודש דארף מען תשובה טוהן וויינען אויף אביה ואת אמה ער טייטשט עס. און רב צדוק זאגט אז ער האט געזען אין עבודת ישראל פון די קאזשניצער מגיד זאגט אויך אזא דרוש, ער ברענגט עס נישט פון די פון די זוהר, אבער ער זאגט אז ער האט מדעתו אליינס מכוון געווען צו די זוהר הקדוש. קען זיין ער האט נישט געוואוסט פון די זוהר אדער האט נישט געדענקט אויפן אויפן מינוט. סאו דאס איז מיך מעורר א שאלה. דא א שאלה, עס הייסט, יעדער איינער וואס זוכט צו זאגן א געוויסע סארט תורה'לע, א געוויסע סארט דרוש, ער עט אליינס מכוון זיין אליינס צו אנקומען, ס'איז נישט פשט אז מ'דארף האבן די זוהר זאל אונז דאס זאגן, קאזשניצער מגיד האט געקענט אליינס טראכטן די זעלבע סארט תורה, און אזוי אנדערע ספרים, יעדער איינער לפי פונקטליך זיין דרך וויאזוי ער דרשנ'ט עס אריין. אין אנדערע ווערטער ס'איז דא דא עפעס פרעדיקטעבל, יא, ס'איז דא, מ'קען מאכן אזוי ווי א אלגעריטעם וואס זאל מאכן אזעלכע דרשה'לעך אויפן תורה. און דאס איז א שאלה, הייסט עס וואס איז די פוינט פון דעם, וויאזוי ארבעט דאס בכלל, וואס איז די איידיע, וואס האב איך פון דעם אז אז מען טייטשט אריין, ס'איז דא א פשט אין די פרשה, איך מיין כי תצא למלחמה אשת יפת תואר, ס'דא אפילו, מען קען זאגן אפילו טיפער, ס'דא אפילו אין די פשט איז דא ענינים של מוסר, איך מיין מען קען לערנען רשי, לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע, זעט מען אז וואס. אז מ'דארף זיך מרחיק זיין פון די יצר הרע און אמאל איז דא בעסער מוטב שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות, די תורה האט געדארפט מתיר זיין ווייל נישט זיין ערגער, דאס לערנט מען זיך געוויסע טאקטיקס פון פון הנהגה פון זיך פירן מיט די יצר הרע פון ווי אזוי די תורה הנהגת התורה באופן כללי, ס'אלץ שיינע זאכן, מ'קען אפילו לערנען מוסר פון. פארשידענע מוסר פון וואס די ראשונים לערנען טעמי המצוה, וואס איז דער פשט פון די אלע פרטים וואס מ'זאגט ביי די יפת תואר, מ'קען לערנען מוסר וואס די חכמים זאגן אז פון דעם וועט קומען א בן השנואה און א חטא משפט מוות און אזוי ווייטער, ס'איז דא אסאך מוסר וואס מ'קען זאגן על דרך הפשט, און דאס האט שוין מער צו טון מיט די פשוט'ע פשט, דאס קען מען פארשטיין, מ'קען פארשטיין אז מ'וויל פארשטיין די פרשה, דאס תורה קומט דאך עס אונז לערנען, עס איז א חלק פון וואס עס קומט זיך עס לערנען, עס שטייט אין די מוסר באופן פרטי. אבער וואס איז דאס צו זוכן צו זאגן אז בעצם רעדט זיך אלץ פון מלחמת היצר און אריין טייטשן די אלע די אלע די אלע טייטשן סאו איך וויל זאגן איין אדער צוויי צוויי נקודות וועגן דעם באופן הכי כללי וואס איך טראכט וועגן, נאכדעם וועל איך אריין לערנען לאור דעם און פרובירן צו לערנען די זוהר אינעווייניג ס'הייסט די פרטים וואס ער זאגט צו זען אז מ'קען זיך לערנען פון ווי אזוי די זוהר מאכט עס די דרוש נישט סתם צו זאגן יא מלחמת היצר מלחמת היצר. די ערשטע זאך איז, און באמת דאס איז א כלל אויף דרשות חכמים באופן כללי, אבער אויך אויף די סארט דרשות, נאר יעדער איינער וועט מאכן די דרשות לויט וואסארא סארט מענטש ער איז, לויט וואסארא סארט תורות ער דארף, לויט וואסארא סארט זאכן ער גלייבט. די זאך איז אזוי, אז א מענטש. איז געמאכט נישט געווארן נאר נישט נאר פון שכל פון וואס אונז רופן קאנסעפטואל שכל אלעס איז שכל דעת קאנסעפטואל שכל א מענטש איז נישט געמאכט געווארן נאר פון מושגים א מענטש לעבט נישט נאר אויף מושגים אויך מושגים מושגים זענען וויכטיג די סארט מושגים וואס א מענטש האט און ווען מען טראכט אריין איז דא מאור שבה מחזירו למוטב מען ווערט אנדערע מענטשן ווען מען האט אנדערע מושגים דאס איז אמת אבער אויך און אפשר אין א געוויסע זין מער, אבער ס'פעלט נישט אויס צו זאגן מער, אבער אויך זייער וויכטיג, זענען די סארט דמיונות וואס א מענטש האט, די סארט חלומות וואס א מענטש האט. אונז לעבן רוב צייט אין, למשל, א מענטש קען זאגן ביי טאג איז דא א מצוה והגית פון לערנען תורה, מען דארף אריינטראכטן, מען דארף קלאר ווערן. און ביינאכט קען איך נישט טראכטן, דאס איז א סתם א שאד אויף די צייט די גאנצע צייט וואס מען ליגט אין בעט ביינאכט, למעשה די מח פון די מענטש, ס'הייסט געוויסע פארטס פון די מח הערט נישט אויף צו טראכטן, הערט נישט אויף צו ארבעטן ביינאכט, נאר וואס דעמאלטס טראכט ער אדער טוט ער, ער פאנטאזירט, יא ער חלומ'ט. און אזוי אויך בייטאג, אדער אזוי אויך קען מען זען אז כדי צו לעבן אין שכל, כדי צו ארויסהאבן בכלל א קאנצעפט דארף מען, פאדערט זיך א געוויסע לעוול פון. קאנצענטרעישן, א געוויסע לעוול פון אינטעלעקט, מען דארף זיין א געוויסע עידזש, מען דארף זיין א געוויסע סארט בעל יכולת, נישט יעדער איינער איז ביכולת, קינדער אדער סתם א מענטש במצבים של קטנות, איז נישט די שכל, איז נישט די, איז נישט ביכולת צו טראכטן שכל, אבער איז יא ביכולת צו חלומ'ען, יא ביכולת צו זאגן, צו הערן א מעשה, יא ביכולת צו קוקן א פיקטשער. די אלע זאכן מעשות חלומות פיקטשערס מואוויס זיי זענען זיי זענען זייער וויכטיגע זאכן אין א אין א מענטש און נישט נאר דעם נאר זיי האבן א געוויסע כח צו מאכן א מענטש טוהן אפילו אין א געוויסע זין מער ווי ס'איז דא ווי א הסבר אדער א שכל'דיגע הסבר דאס הייסט וויבאלד מענטשן זענען בטבע אזעלכע סארט זאכן וואס פירן זיך לויט מ'קען זאגן זיי מאכן נאך זיי פירן זיך לויט סקריפטס לויט מעשות וואס זיי האבן אין קאפ און פארדעם זאגט אסאך מאל דער קאצקער רבי האט געזאגט. וויאזוי איז ער געווארן א חסיד, אז ס'איז געווען ביי אים אין שטעטל עפעס א חסידישע איד, וואס פלעגט פארציילן מעשה'ס פון צדיקים, דורכדעם בין איך געווארן א חסיד. מען וואלט געקענט מיינען די קאצקער רבי וואס האלט א גאנצע זאך אז מען דארף אליין אריינטראכטן, ס'איז אמת, אבער די פיקטשער פון וואס זעט אויס א חסיד, פון וואס ס'מיינט א חסיד, איז באקומען פון דעם חסידישע איד פון זיינע מעשה'ס. מיט דעם איז גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה. אז א מענטש האט א פיקטשער אין זיין קאפ, צו ער האט עס געליינט אין א בוק, צו נאך בעסער אז ער קענט א מענטש, צו ער זעט וויאזוי ס'פירט זיך אן ערליכע איד, וויאזוי ס'פירט זיך א צדיק, וויאזוי ס'פירט זיך א גוטע מענטש, איז דאס דאס אסאך האט אסאך מער השפעה, ס'איז אסאך מער פאוערפול ווי אסאך הסברים אסאך מאל. וועגן דעם. און דאס איז די איין איין הנחה וועגן דעם אז מ'לערנט אין די תורה, תורה איז אלעמאל מעשיות, יא אפילו, לאמיר לאמיר יעצט, אפילו א פרשה וואס איז הלכה, יא, איין כי תצא למלחמה וראית אשת יפת תואר, ס'איז טאקע דא א הלכה, דאס הייסט די עיקר איז, די הלכה קען מען פארמולעיטן לאגיש, שכל'דיג, טרוקן כאילו, אויב ס'איז דא אזא סיטואשען פון א יפת תואר איז די הלכה כך א' ב' ג', און אויב אנדערש איז אנדערש וכו' וכו', אזוי זאגט מען א הלכה, אבער די תורה. כמעט אין אלע הלכות פארציילט נישט הלכות אזוי די תורה פארציילט כמעט אלעמאל הלכות מיט א סטארי וואס מ'פארציילט ס'איז דא אסאך פרטים וואס זענען אפשר קען זיין איבעריג פארשטייט זיך די מדרש וועט שוין לערנען פון יעדע פרט א חידושי הלכה אבער די תורה די וועג וויאזוי די תורה פארציילט דאס איז פשטות ווי מ'לערנט אין חדר איז איז א מעשה, מען איז געגאנגען אין א מלחמה, און מען האט געזען וחשקת בה, עס איז געווען א יפת תואר, די מדרש זאגט שוין ספרי, וואס א חילוק עס איז געווען א יפת תואר אדער נישט, די הלכה איז אייניג אויב ווילאנג ער וויל, וחשקת אף על פי שאינה יפה, עס שטייט אין ספרי, נאר וואס, דיבר הכתוב בהווה, וואס מיינט דיבר הכתוב בהווה, אוודאי דאס האט א לומדישע מיינונג, אז די תורה כאפט אן א אופן וואס איז מצוי, אבער דאס איז נישט מעכב די פרט, זייער גוט, אבער די פאקט איז אז די פסוק רעדט בהווה, די פסוק רעדט א מעשה וואס מאכט סענס, ס'איז דא א גאנצע מעשה. יעצט די מעשה ווען אונז לערנען עס, דאס איז זייער אינטערעסאנט, ווען אונז לערנען עס גייט עס אריין אונז קאפ אז ס'דא אזא מעשה, ס'דא אזא מעשה במציאות, אבער זיכער ווען מ'לערנט עס איז דא אזא מעשה. יעצט קען מען זאגן צוויי וועגן, איין וועג איז צו לערנען אזעלכע מעשות איז אביסל פראבלעמאטיש, ווייל די גאנצע מעשה איז דאך א שטיקל בדיעבד, ס'איז אזא כנגד יצר הרע מעשה. עס איז זייער וויכטיג, פאר דעם מיין איך איז דא די מוסר פון די מדרשים, מדרשי חכמים, זייער וויכטיג אז די מעשה זאל קומען מיט די ריכטיגע מעסעדזש, אזוי ווי איך זאג א מעשה איז מער וויכטיג, אבער די מעשה, פארט פון די מעשה איז וואס די מעשה, וואס די מעסעדזש פון די מעשה איז, יא דאס איז דאך פארט פון די מעשה, איז דאס א בדיעבד, איז דאס א לכתחילה, איז דאס א זאך וואס מען גייט זיך טון, אדער איז דאס א זאך וואס מען געבט זיך אן עצה נאכדעם וואס עס איז שוין געשען. דאס איז א פארט פון די מעשה. און ווען אידן וועלן לערנען סתם די מעשה און וועלן נישט וויסן וואס וואס ס'מיינט, איז די מעשה, די עצם לערנען קען מזיק זיין. מ'זעט אין די חכמים האבן געזאגט מ'זאל נישט אויסלערנען פאר מענטשן געוויסע דברי תורה, געוויסע ענינים פון רמאות, שמא ילמדו מתוכם לשקר שטייט שטייט אין די שטייט אין די משנה. נישט קיין פשוטע זאך צו לערנען אפילו הלכה, הלכה די עצם די הלכה דארף זיין דארף זיין פאר יעדעם, איך מיין מ'דארף עס לערנען מ'דארף וויסן וואס צו טון, אבער ווען מ'זאגט די הלכה מ'פארציילט אז עס איז געווען אזא גניבה אז עס איז געווען אזא רמאות אז עס איז געווען אזא שטיק כך וכך. קומט דאך אויס אז אז מען לערנט זיך לערנען עפעס נישט קיין גוטע זאך. זיי האבן א גרויסע חלק פון די מדרשים און בפרט מען לערנט דאס מיט קינדער מען לערנט דאך דאס מיט יעדעם איינעם חומש איז דאך אפן פאר יעדעם מען לערנט עס נישט נאר מיט תלמידי חכמים וואס ווייסן נישט וואס צו טון מיט מיט מעשה'ס וואס זענען נישט אויסגעהאלטן אפילו תלמידי חכמים אסאך מאל שטייט כיון שנכנס דברי תורה בליבו של אדם נכנס בליבו ערמומיות, פאר דעם איז דא די גאנצע שמועס מסכת סוטה, צו מ'קען לערנען תורה פאר ווייבער, ס'מיינט נישט דווקא פאר ווייבער, ס'מיינט פאר מענטשן וואס גייען עס לערנען, זיי גייען ליינען די מעשה, זיי גייען נישט נאר וויסן די טעארעטישע הלכה, ס'דא מעשות אין די תורה וואס זענען נישט אויסגעהאלטן. פון דעם קומען די חכמים מיט די מיט זייערע תיקונים מיט זייערע מדרשים וואס זיי זאגן קוק קוק אבער ווייטער אין די מעשה וועסטו זען די המשך פון די מעשה איז בן השנואה יא דאס איז א מעשה יא אזוי ווייטער מ'קען ליינען די פרשה סתם עקסטערע הלכות הלכות און מ'קען דרש'נען סמיכות און מ'קען זען דא ווי די פרשה פארציילט א פראגרעס פון א גאנצע מעשה קודם געווען דאס נאכדעם געווען יענץ און דאס איז א וועג פון ליינען די תורה אלץ א מעשה און די מעשה איז שוין דא די ריכטיגע מוסר די ריכטיגע וועליוס וואס מ'לערנט זיך פון דעם. דאס איז איין איין לעוועל דאס איז על פי פשט. ס'דא נאך א לעוועל אין די זעלבע זאך וואס איז אז ממילא אויב א מענטש האט לעבט אין א געוויסע אנדערע סארט מעשה אין די זוהר קען מען זאגן און חסידישע ספרים וואס נעמען פון דעם מ'זאל נישט מאכן פון דעם נאר מוסר די כ'וואלט געזאגט זייער וויכטיג אויב מ'מאכט פון דעם נאר מוסר פארפאסט מען די גאנצע איידיע פארוואס איז דא די סארט מוסר זאגט שטייט אין ספרים אז מ'דארף זיך לוחם זיין מיט די יצר הרע ניין ס'שטייט נישט דאס. זיך לוחם זיין מיט די יצר הרע האט מען געוויסט פארדעם און נאכדעם. וואס ס'שטייט דא איז, און און כ'קען זאגען די עק די עיקר די עיקר חידוש וואס די זוהר הקדוש האט אריינגעברענגט אין אידישקייט, פארשטייט זיך ס'איז שוין אין מדרש ס'איז שוין על פי פשט אבער ער ברענגט עס אריין א פרישע חיות. איז די סארט מעשה וואס אידן לעבען אין. די זוהר קומט און פארציילט אז. עס איז דא א געוויסע מעשה, איך ווייס נישט צו רופן עס א מיט, אבער עס איז דא א געוויסע מעשה, א געוויסע ציור, א געוויסע אגדה, אין וואס מען לעבט, אין וואס עס טייטש אידישקייט, אז עס איז דא א נשמה, און די נשמה קומט פון הימל, און עס איז דא עולמות עליונים, וואס ספירות וואס ווערן, וואס האבן קאנעקשאן מיט די נשמה, און אלע מיני וועגן ווי אזוי, אדער דער אריזל פארציילט א מעשה, אז ס'דא אין די וועלט ניצוצות הקדושה וואס זענען געפאלן, און מען דארף עס אויפהייבן, איז דאס מען קען זאגן ביאורים אויף די אלע זאכן אז דאס מיינט צו זאגן כל מעשיך יהיו לשם שמים דאס איז על דרך המוסר ס'איז זייער פיין אבער מ'איז מיססינג די מעשה פארט איז א שאד די גאנצע זאך און די מעשה איז טאקע פאר דעם דארף מען נישט אלע מעשות קען מען פארציילן פאר יעדער אבער באופן כללי פארציילט מען די מעשה פאר קינדער אויכעט און פאר עטליסט פאר קען זאגן עטליסט א מענטש פאר זיך פארציילט עס ביי זיין זמני הקטנות אויכעט דער עטליסט דער וואס האט א יכולת אמאל ס'דא דעם שאלות פון הגשמה און אזוי ווייטער אבער מען פארציילט עס אלס א מעשה, און וואס דאס טוט אויף איז אז, וואס דאס טוט אויף איז אז ס'גייט אריין אין די עולם המעשה, ס'מאכט אז מענטשן וואס האבן געלערנט וואס לעבן אין די וועלט קענען לעבן אין אזא מעשה, ס'איז נישט נאר א ענין של מוסר באופן מופשט, איז וועגן דעם. די זוהר הקדוש דאס נאכדעם זיי האבן צוגעלייגט צו זייער צו זייער וועלט צוגעלייגט די סארט מעשות די סארט דרושים די סארט אימעדזשעס די סארט דמיונות וואס זענען פנימיות'דיגע דמיונות און געבויט אויף זייערע השגות אין אלוקות אויף זייערע השגות אין וואס מיינט תורה אויף זייערע השגות אין וואס מיינט די וועלט וואס עס איז אויכעט געטראפן נישט נאר געטראפן נאר אויכעט ארויסגענומען באמת. אבער מיטאמאל יעצט די מעשה פון די אשת יפת תואר פאר איינער וואס האט אנדערע אנדערע מ'קען זאגן אנדערע עסאסיעישאנס אין זיין קאפ יא ביי אים א עפל מיינט עפעס אנדערש און א אשה מיינט עפעס אנדערש מיטאמאל ווערן די מעשיות אויכעט בילדער ווערן אויכעט אימעדזשעס פון די אין סוף ווערן אויכעט אימעדזשעס פון די ספירות העליונות אדער פון די סדרי העבודה הפנימית וואס דאס איז דאס איז דא אין דעם א מעשה און פארקערט און ס'שטימט אפילו בעסער וויבאלד אז זיין סדר עבודה איז געבויט אויף א געוויסע מעשה. סאו איך מיין מען קען עס רופן סאמטיימס אזוי ווי די טרעפן די ליטערערי די וועג וויאזוי די זוהר פארציילט עס מער ווי די עצם הלכה וואס ער זאגט. דעס איז אויך א זאך וואס איך איך אפשר דיסקרייב איך פרוביר דא מסביר צו זיין מען דארף באמת מער זעהן ווי אזוי ווי אזוי ס'איז אויב ס'איז נאר איין איינער האט די זכי' צו קענען איינער אזא מקובל אזא סארט אזא סארט איד אדער מען קען עס אויך זעהן מיט ספרים קען מען עס אויך אביסל זעהן אויב מען מען ווייסט ווי אזוי צו לייענען זעהט מען אז א חסיד א מקובל און מען זעהט עס אין די זוהר איך וועל עס אריין לערנען יעצט אביסל בפרטיות ער זעהט א מעשה ס'איז געגאנגען ער האט געזעהן בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה. ווען מען פארציילט אים אזא מעשה, אז עס איז דא אין דעם צדדים, אז מען דארף מען דארף טראכטן באלד וועגן די גאנצע סדר וואס מען דארף טון, וואס עס מיינט, אבער וואס זיין ס ע, ס'שליקט, ס'קאנעקט זיך אין אביסל, ס'קאנעקט זיך אין זיין עולם הדמיונות, אין זיינע דמיונות איז דאך דא א אשה, אשה מיינט די שכינה, אדער אשה מיינט די נשמה ווי די זוהר גייט זאגן, און ס'איז ביי שב י, און אזוי ווי דער אור החיים הקדוש און די חסידישע ספרים זאגן איז דא ניצוצות הקדושה וואס זענען בשבי, אז מען זאגט נאר די ווארט שבי הייבט ער אן צו טראכטן יא אז מ'האט א ויתן לשבי עזו, עזו וואס איז א ווארט פאר די שכינה און ס'איז ביי שב י און אזוי ווייטער, דאס איז דאך אלץ איידיעס, דאס איז דאך אלץ פיקטשערס וואס ער האט, סאו דאס וואס ער לערנט דאס איז דאך. א וועג וויאזוי צו ברענגען די פיקטשערס, צו ברענגען די פיקטשערס פון די תורה צו לייף, און אין א געוויסע זין איז ער מתקן מיט דעם די תורה, אנשטאט ס'זאל זיין עפעס א מעשה וועגן א אשת יפת תואר וואס איז כנגד די יצר הרע, איז עס א נייע וועג פון זיין כנגד די יצר הרע, יא, ס'איז א מעשה וועגן א גאנצע, א גאר א אנדערע סארט סיפור וועגן וואס ס'מיינט פאר א איד צו זיין כנגד די יצר הרע. דאס איז איין זאך, דאס איז איין איין איין נקודה וואס איך וויל, איך וויל זאגן נאך איין נקודה וויאזוי דאס ארבעט די אלע תורה'לעך. ס'איז קאנעקטעד אבער נאך א וועג ווי אזוי עס צו זאגן. דאס איז אז מען דארף אויב א מענטש האט א געוויסע גוטע איידיע ווי מיר זאגן די זוהר איז געקומען האט מחדש געווען נייע וועגן פון טראכטן וועגן וועגן וועגן לייף יא נייע וועגן פון טראכטן. יעצט א מענטש די טבע הדברים איז אז מענטשן פארגעסן. איך האב אסאך מאל גוטע איידיעס, גוטע, נישט סתם איידיעס יא, גוטע איידיעס וואס זענען וועגן וויאזוי צו לעבן, איידיעס ווי איך זאג איידיעס וואס קומען מיט א גאנצע מעשה, ס'איז א טרי די אימעדזש, ס'איז א מאווי, ס'איז א, ס'איז לעבעדיג, יא אין אנדערע ווערטער ס'איז א גאנצע מענטש, כזה אדם. אבער איך האב פארגעסן, מאכט זיך אסאך מאל אז איך האב, איך האב אינגאנצן פארגעסן. און א מענטש דארף רימיינדערס, דארף א וועג מען קען זאגן אזויווי צו צו מחוקק זיין, אראפצושרייבן די גוטע איידיעס וואס ער האט ווען ער האט זיי, אז זאלן זיי זאלן כאטש געדענקען. אז ער געדענקט קען ער עס, עס פועל'ט עס דאך, יא? ער וועט זיך דערמאנען. יעצט וואו שרייבט מען אראפ זאכן? דארף טרעפן אלעמאל די פלאץ וואו מען שרייבט זיי אראפ. אדער וואס איז די בכלל די ווי איז דא פאפיר ווי מען קען אראפ שרייבן אזעלכע זאכן? ס'דאך נישט קיין גענוג צו שרייבן מיט צו לייגן אין א בוק און לייגן אויפן שעלף מ'וועט קיינמאל ארויס ארויס נעמען דעם בוק, דאס איז נישט קיין גוטע פאפיר דאס איז נישט קיין גוטע קיין גוטע מאטריאל אויף וואס צו שרייבן השגות של אמת.

די עצה וואס די חכמים האבן געהאט איז געווען איז די תורה. און בפרט די חומש, די תורה שבכתב, די פארט וואס מ'ליינט יעדע יאר. און די פשט איז אז די מדרשים זענען געמאכט, און אזוי איז א כלל אויף מדרשים באופן כללי, אזוי אויך אויף די אלע ספרים בין זיכער, אז זיי זענען נישט געמאכט צו זיין אז מ'דארף נאכקוקן די פסוק כדי צו וויסן וואס די מדרש זאגט, אונז טוען אזוי אסאך מאל ווייל אונז זענען עם הארצים. אבער עס איז נישט געמאכט צו ארבעטן אזוי, עס איז געמאכט אז יעדע איד קען שוין אלע פסוקים, אדער אזוי ווי מען זאגט, פאר דעם איז דא אסאך מדרשים אויף די ערשטע פסוקים פון די פרשה, איז דאס קען מען שוין, עס ארבעט באמת נאר אויף דאס. און מען ווייסט שוין אז יעדע יאר גייט מען אדורכגיין, עס קומט די צייט, פרשת כי תצא, עס גייט זיין א פרשת כי תצא נעקסטע יאר און די יאר נאכדעם און אזוי ווייטער. און דער מדרש זעט אז דאס איז די בעסטע פלאץ ווי אראפ צו שרייבן עניטינג וואס איז דארט וויכטיג צו שרייבן, דא איז ווי מען הענגט עס אן, דאס איז די מקום הנשמר וואס איז עומד ימים רבים, די פסוק אז למשל אויב איינער טאקע איז מקיים בן חמש למקרא און גאנץ אלע גאנץ תנך אין זיין קאפ ס'ווערט אזוי ווי פארט און אונז זענען זייער ווייט פון דעם אין אסאך וועגן אבער ס'ווערט פארט פון פון א מענטש'ס בעיסיק מ'קען זאגן פון זיין מבנה הנפש זיין נשמה ווערט די די בעיסיק סענס די בן חמש למקרא לעוועל פון זיין סאול איז איז די מעשיות פון די חומש איז די פסוקים פון תנך. איז אז מען הענגט אן אויף דעם דאס איז די בעסטע הוק ווי ס'האלט זיך זאכן מען הענגט אן אויף דעם א דבר מוסר מען הענגט אן אויף דעם א א דבר שכל. עס וועט זיך עס האלטן דארט, יעדע יאר מען וועט קומען צום פרשת כי תצא וועט מען זיך דערמאנען, און אפילו אן דעם, ס'איז ס'איז די בעסטע פלאץ, א מענטש איז איינער פון די זאכן פון א מענטש אז ער האט עפעס א געוויסע סטראקטשער פאר זיין נאלעדזש, ער האט א געוויסע וועג וויאזוי ער געדענקט זיך זאכן, און אידן וואס זיי לעבן יעדע יאר מיט די פרשה, דאס איז די א געוויסע די מערסטע בעיסיק פלאץ, די מערסטע פשוט מערסטע צענטראלע נאוד אזוי ווי פון זיין דעטעבעיס וואס איז דא אין זיין קאפ איז דא, דא קאנעקט מען זאכן. ס'איז נאך א זאך וואס מ'דארף קענען ארויסהאבן. אקעי, יעצט ליינען אביסל וואס דא שטייט. פסוק זאגט כי תצא למלחמה על אויביך. זוהר וויל אנהייבן גלייך פון די פסוק כי תצא למלחמה על אויביך, בעיקר די ווארט על אויביך, ער רעדט נישט פון די ווארט מלחמה, פריערדיגע שפעטערדיגע ספרים גייען שוין זאגן די תורה פון מלחמת היצר, פון חובות הלבבות אז ס'איז א גרויסע מלחמה, זוהר ווייס איך נישט אז ער האט געהאט די איידיע. אבער ער רעדט אויך פון די פון די מלחמה פון די על אויביך ס'איז אינטערעסאנט ווייל איך האב געזאגט אז מ'קען מ'קען דא לערנען ענינים של מוסר פון די עיקר אין אין די רבינו בחיי למשל איז דא דא על דרך השכל וואס ער זאגט ער זאגט די די דרך המוסר פון דעם פון דעם פרשה און ס'הייבט זיך אן פון דעם אז די יפת תואר ווייזט אויף די כפשיטו, עס הייסט סיי כפשיטו און סיי כמדרשו אזוי ווי ספר משלי, ער ברענגט די פסוקים פון ספר משלי כמנהגו, רעדט זיך וועגן שלמה המלך רעדט ער מען זאל זיך נישט נאכגיין נאך די יפת תואר נאך די אישה זרה, און דאס דאס איז דער רמז, אשת יפת תואר ס'ווייזט אויף אלע תאוות וואס זעען אויס שיין למעשה זענען זיי נישט גוט, און אזוי ווייטער. הייבט אבער נישט אן פון די כי תצא למלחמה. דער זוהר הייבט אן איין סטעפ פריער, דאס הייסט סיי ער הייבט אן זיין דרשה א סטעפ פריער אין די פרשה, און דאס מאכט אביסל שוועריקייטן פאר פאר וויאזוי ער גייט ער וויל אריינלערנען פשט, אבער ס'מיינט אויך אז ער הייבט אן זיין איידיע א סטעפ פריער, אדער אפאר סטעפס פריער. דהיינו אז מ'וויל זיך שלאגן מיט די יצר הרע, קען מען ווארטן אז ס'זאל אנקומען עפעס א יפת תואר און זיך אנהייבן צו שלאגן, אדער אויך די קאנסעפטשול לייף די די מעשה וואס מען לעבט און הייבט דארט דארט אן, נאכדעם וואונדערט מען זיך ווי אזוי קומט די יצר הרע וואס איז עפעס? א פלא פארוואס לויפט די גאנצע טאג גאנצע צייט נאך די אשת יפת תואר, די מענטש ער וויל דאך זיין א חסידישע אינגערמאן. און ס'מאכט א מענטש זייער זייער פארלוירן, זייער צובראכן, זייער שווער ווען מ'הייבט דארט אן. מיטאמאל, ווען עובר בשוק איז מיטאמאל והנה אשה לקראתו, אזוי ווי ס'שטייט אין משלי, וואס וואס איז דאס? אפשר וואלט איך געדארפט גאר זיין א צדיק, איך וואלט איך האלט זיך דאך א חסידישע יונגערמאן צו עפעס אזוי, וואס האט נישט קיין יצר הרע, אפשר דארף מען זיך גיין מאכן גדרים און סייגים אינסופיים, און טרייען ארויס צו שפארן די יצר הרע פון אונזער שטעטל, און אויב נישט איך ביסט זיך אליינס שולדיג, וואוינסט נישט אין די חומה לפנים מחומה. און איז דער זוהר מיט דעם וואס ער הייבט אן א סטעפ פריער אדער צוויי סטעפס פריער סאלווט ער די פראבלעם אין א אין א זייער א טיפע אופן. ער זאגט אזוי. ער ברענגט א פסוק הייבט אן מיט א פסוק פסוק אין הושע. וואס הושע זאגט מוסר פאר די אידן, זאגט זנח ישראל טוב אויב ירדפו, דאס איז ר' שמעון'ס פתיחה. אוודאי וואס ער זוכט פון דעם פתיחה איז דעם פסוק אויב, יא, כי תצא למלחמה על אויביך, אונז ווילן דרשנען וואס איז דער אויב, זעט מען אין דעם פסוק אז אויב איז היפך פון טוב. זנח ישראל טוב, פשוט טייטש איז די פסוק אז זנח ישראל טוב, ישראל האט אפגעלאזט די טוב, אפגעלאזט די גוטסקייט, וועגן דעם אויב ירדפו, צו די פיינט, די שונא, די בבל, צו די אשור, וועלכע גוים רעדט דארט פון די נביא, גייען זיי נאכלויפן, גייען רודף'ן די אידן. אין די גמרא איז שוין דא א מדרש, אין טוב אלא תורה. אז בזמן שישראל עוסקים בתורה זענען זיי ניצול פון די אויב. וואס איז עיקר וויכטיג דא פאר די זוהר, די זוהר מסתמא טראכט ער פון די דרוש אבער ער ברענגט עס נישט ער טייטשט אביסל אנדערש. וואס איז דען וויכטיג איז אז דא זעט מען אז ס'איז דא טוב, און כנגד די טוב איז דא א אויב. ווידער מען לערנט פשוט'ע פשט אז די אויב קומט ווייל מען גייט אוועק פון טוב, פשט אז מען גייט למלחמה על אויביך, דארף, קען מען לערנען אז מען גייט א מלחמה אויף די זייט פון טוב, מען גייט זוכן צו זיין טון טוב, אפשר דעמאלט וועט נישט קומען קיין מלחמה בכלל, אדער אפשר דאס איז א מלחמה אויכעט. דאס איז אזוי ווי אלע אנדערע זאכן אין די תורה וואס אונז לערנען די דרך הפנימי פון עבודה, וואס איז געבויט אויף די ענין פון שכר ועונש פנימי, יא, אז נישט. מען דארף טון געוויסע זאכן וואס זענען מצד עצמם גארנישט נאר אפשר באקומען פון אים א גוטע שכר אדער נישט נאר די עשיית הטוב איז אליינס גוט און די עשיית הרע איז אליינס שלעכט און וואס א מענטש דארף זוכן איז בעצם די טוב, טוב איז גוט אויף יעדע לעוועל. ממילא דער זוהר טייטשט איבער די פשוט'ע טייטש פון די פסוק אז אויב מיינט די פיינט חיצוני די גוי וואס גייט קומען, ער טייטשט עס אויף די יצר הרע אליינס, אויף די, אין אנדערע ווערטער אז וואס איז געווען שכר ווערט יעצט עבודה, דאס שטימט זייער גוט מיט דער זוהר'ס וועג, די דרך הפנימי פון טראכטן וועגן דעם. טייטש די זוהר טייטשט די גייט גייט זעהן גייט צוריק קומען צו די תורה זייער אינטערעסאנט די גמרא זאגט מען דארף דארף עוסק זיין בתורה אין טוב אלא תורה יא דאס איז א לשון פון מדרשים אין דאס אלא דאס יא אבער ס'ווייזט אויף אויף עפעס אלעמאל איז עס נאמר אזוי בדרך שלילה נישט טוב היא תורה נאר אין טוב אלא תורה ס'הייסט אז לפחות פאר די פורפעס וואס מ'וויל ארויסברענגען דא, איז דאס איז די איינציגסטע וועג, ס'איז נישט דא אסאך זאכן וואס זענען טוב, דאס איז די טוב, ס'איז נישטא א אנדערע טוב נאר די תורה, און ס'איז נישטא א אנדערע אויב נאר דאס וואס איז נישט די תורה. די זוהר טייטשט אביסל אנדערש, איך מיין אז מ'קען אויכעט פארשטיין פארוואס. די זוהר טייטשט ווער איז טוב, זנח ישראל טוב, זאגט ער, טוב איז די יצר הטוב. פשוט טוב יצר הטוב יא טוב איז דאך די ווארט אמת'דיג די ווארט וואס אונז דארפן די ווארט וואס אונז דארפן אלעמאל זוכן צו זיין גוט טוב טוב השם לכל אבער אויב אויך פון דעם הייסט ער יצר הרע און יצר הטוב יא איז טוב איז די יצר הטוב און ער ברענגט א פסוק, פסוק אין קהלת זאגט טוב ילד מסכן וחכם, איז די דרשות אויף דעם זענען אז די ילד מסכן וחכם דאס איז די יצר טוב, מען לערנט אים מען רופט אים א ילד, פארוואס? ווייל ער איז יונגער, ער איז אלעמאל פריש די יצר טוב, א יצר טוב דארף מען טרעפן א נייע יעדן טאג, די יצר רע איז דא אלעמאל, די גמרא זאגט עס איז עפעס א מאדנע א מאדנע שונא, אז ווען א מענטש קען זיין זיבעציג אכציג און ער לויפט אים נאך אלץ, אבער די זעלבע אלטע. יצר טוב איז יונג, יא ער קומט נאך ווען מען באקומט דעת, ווען מען איז בר מצוה, איז ערשט דא א יצר טוב, טוב ילד מסכן וחכם. און די אמת, און די זוהר גייט שוין ברענגען דאס, דאס די צד שני איז א פיינט, ס'איז דא א טוב, קעגן דעם טוב איז דא א אויב, און אויף דעם ברענגט די זוהר די גמרא אין סוכה, מען זאגט א דרשה אין סוכה, אז ס'איז דא זיבן נעמען, זיבן נעמען פאר די יצר הרע. און ס'איז א אוואדע די דרשה איז נישט נאר לויט וואס מיר לערנען נישט נאר וועגן וויפיל נעמען מען קען רופן איין זאך נאר ס'איז א דרשה וועגן זיבן סארט וועגן פון אנקוקן אויף יצר הטוב און יצר הרע יא יעדע איינע פון די נעמען פון די גמרא ווייזט פאר אנדערע דרך אנדערע דרך וויאזוי זיך צו שלאגן מיטן יצר הרע אנדערע אנדערע וועג וויאזוי צו טראכטן וועגן דעם אנדערע וועג וויאזוי צו לעבן. און זייער אינטערעסאנט די גמרא זאגט די ערשטע זאך וואס שטייט דארט אין סוכה נ"ב איז יוצרו קראו רע אז וויאזוי יעדע איינער פון די זיבן נעמען גייט אזוי שלמה האט עס גערופן אזוי דוד האט עס גערופן אזוי יעדע צדיק יעדע נביא האט געהאט א אנדערע ווארט פאר די זעלבע יצר הרע און וויאזוי רופט עס דער אייבערשטער און אלעמאל ווען מ'זאגט דער אייבערשטער איז דאך טייטש וויאזוי הייסט עס אמת'דיג רייט ווייל דער אייבערשטער דאס איז די עכטע די דעפינישן מצד מצד די בורא פון די זאך רייט דאס איז וואס איז די מערסטע ריכטיגסטע די מערסטע אפשר איז נישט נוגע פאר אונז אלעמאל אבער וואס איז די מערסטע טיפסטע די מערסטע יסודות'דיגע הגדרה פון יצר הרע זאגט די גמרא בוראו קראו רע אזוי ווי ס'שטייט א פסוק גלייך אין בראשית כי יצר לב אדם רע מנעוריו פון דא בכלל קומט די ווארט יצר הרע יא ס'איז א פסוק. איז דער אייבערשטער רופט עס רע, דאס הייסט רע דאס איז די מערסטע יסודות'דיגע די מערסטע שורש'דיגע הגדרה, ס'איז דא טוב, וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב, און קעגן דעם יצר לב האדם איז רע. פאר דעם זנח ישראל טוב, וואס אונז אידן דארפן זיין באמת זענען ביי די טוב. אבער אז אונז לעבן נישט אלעמאל אין דעם אין דעם לעוועל. ס'דא נאך אסאך ווערטער וואס דער יצר הרע באקומט, און יעדע איינע פון זיי לערנט אונז עפעס, ווייזט אונז א וועג. די המשך הגמרא שטייט, די זוהר ברענגט עס דא, שלמה קראו שונא, שלמה האט גערופן די יצר הרע א שונא. שוין א נייע ווארט, דוד האט משה האט גערופן א ערל, דוד האט גערופן א טמא, שלמה האט גערופן א שונא. און וואס איז די פסוק? פסוק אויף דעם איז. פסוק אין משלי אמרו אבות אין אכל האכילי לחם אם צמא דער המשך הפסוק אם צמא השקיה מים קים גחלי מתכותו על ראשו והשם ישלם לך און די גמרא טייטשט והשם ישלם לך ישלימני לך אל תקרא ישלם לך אלא ישלימני לך דאס הייסט אז אם האכילי לחם דעמאלטס וואס וועט זיין דעמאלטס והשם ישלם לך, ער וועט אים די די אייבערשטער וועט דיך נישט צוריק צאלן די ברויט כאילו וואס האסט געגעבן פאר דיין שונא, ער וועט אים משלים זיין אויף מאכן, אזוי ווי שטייט א אנדערע פסוק ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו, אז א מענטש טוט ריכטיג זיין שונא איז ער אויכעט משלים מיט אים. איז וואס טייטש האכילהו לחם זאגט רשי אויף די גמרא און אזוי זאגט די זוהר דא וואס טייטש האכילהו לחם זאגט רשי הטריחהו בלחמה של במלחמתה של תורה דכתיב לכו לחמו בלחמי דאס איז אויך א דרשה פון חזל אין אנדערע פלעצער לך לכו אה לחמו בלחמי איז רשי זאגט לחמו איז א דרשה אז לחם איז ס'דא צוויי באמת איז אינטערעסאנט ס'דא צוויי וועגן פון זאגן די זעלבע דרשה ס'דא דרשה וואס זאגט אז לחם איז ווייזט אויף תורה רמבם ברענגט אלע ארום וועגן דעם אין מורה אין די פרק אויף אכילה אז אכילה אכילה הייסט אין מדרש תורה. און רשי ברענגט עס אויף די אופן אז לחם איז מלשון מלחמה, פשוט טייטש לחם מיינט עסט, יא, עסט לחם, לחמ'ט לחם, און מ'קען עס לערנען מלשון מלחמה, מלחמתה של תורה, מ'קען עס לערנען סתם אז לחם הייסט תורה. יעצט, וואס איז די די די עיקר נקודה דא? לאמיר לאמיר גיין ווייטער פארשטיין. און זאגן אז די יצר הרע איז שלמה קראו שונא, אבער מ'קען זאגן אויב, אויב און שונא זענען שמות נרדפים, בפשטות עס מיינט די זעלבע זאך. און וואס טוט מען, וויאזוי ווייסט מען, וואס איז די איידיע, וואס לערנט מען פון דעם אז ס'איז א שונא, זאגט די פסוק אין משלי, אם רעב שונאך האכילהו לחם, כי גחלים אתה חותה על ראשו, וה' ישלם לך, און זאגן ישלם לך ישלימנו לך. זייער אינטערעסאנט הייסט עס אז די פסוק וואס לערנט אונז אז יצר הרע איז א שונא זאגט שוין מ'דארף זיך שלאגן מיט אים, מען דארף זיך שלאגן מיט אים מ'קען זאגן לחמו בלחמי מלחמתה של תורה אבער ווי אזוי זאל מען זיך שלאגן וואס די פשוט טייטש פון די פסוק איז האכילהו לחם יא דאס הייסט אין אנדערע ווערטער זיי גוט צו דיין שונא דאס וועט דיך העלפן דאס האבן מיר געלערנט אמאל באריכות וועגן דעם אז דאס איז די מקור איינע פון די מקורות פון ענין פון שעיר לעזאזל מה ראתה אסתר שהזמינה את המן און דאס איז א אנדערע וועג פון זיך פירן פירן מיט די רע און דא לערנט מען אז דאס איז א תורה'דיגע וועג און די זוהר זאגט ווייטער אז אז אין אנדערע ווערטער די עצה איז אז וויבאלד ס'הייסט א מלחמה אדער וועכע ווי אזוי שלאגט מען זיך מיט אים זיי זאגן אז מען דארף נעמען פון עס הייבט זיך אן בכלל די גאנצע מלחמה ווי אזוי שלאגט מען זיך מיט אים על ידי האכילהו לחם אין אנדערע ווערטער על ידי התורה דער זאגט ממילא דארף מען ארויף לייגן אויף זיך דברי תורה אין אנדערע ווערטער מקבל זיין על עצמו דברי תורה ס'אן אינטערעסאנטע לשון וויבאלד ס'נישט דא לית די לשון אזוי לית ליה קטרוגא ליצר הרע בר מילין דאס הייסט נישט דא קיין מלחמה קטרוג מיינט צו זאגן לשון קעגנער יא ס'נישט דא קיין קעגנער פאר די יצר הרע נאר דברי תורה וואס מיינט דאס איז ער מסביר דער מסביר אין א מינוט אז די תורה פעלט אויס סיי פאר די יצר הטוב סיי פאר די יצר הרע דאס הייסט ס'שטייט ער ברענגט די פסוק דאס בעצם מיינט דאך די גמרא אויכעט שטייט ואהבת את השם אלקיך ער ברענגט אה, אינטערעסאנט, ער ברענגט נישט יענע פסוק. אונז לערנען, עס שטייט ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך, זאגט די גמרא, בכל לבבך בשני יצריך, דאס איז א דרשה אויף בכל לבבך. עס איז אינטערעסאנט אז ער ברענגט די פסוק והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך, און ער לערנט אז לבבך איז די טייטש אויכעט שטייט בשני, הגם עס שטייט נישט בכל לבבך, סאם האו טראכט ער אז נאך אלץ איז מרמז אויף שני יצריך, בכל לבבך. בה על כל פנים, דאס האט צוטון מיט די תורה, אז די תורה איז פאר די יצר הרע, די תורה איז פאר די יצר הרע אויכעט, פשוט זאגט מען די תורה איז מכניע די יצר הרע. אבער עפעס וואס דער זוהר הקדוש זאגט דא איז, ער פרעגט א קשיא, רבי יהודה פרעגט רבי שמעון א קשיא, זאגסט דאך אז מ'דארף פאר ביידע יצ פאר ביידע יצרים די יצר הרע, ס'איז אינטערסאנט ס'איז פארקערט פון די קשיא וואס איך וואלט געוואלט פרעגן, זאג וואס דארף די יצר טוב די תורה, מילא די יצר הרע זאגסטו מ'דארף אים אנשרייען דארף מען זאגן מוסר, וואס דארף די יצר טוב די תורה? זאגט ער יא די יצר טוב ענדזשוי די תורה זאגט אתעטר מתעטר בתורה און די יצר הרע ווערט נכנע פון אים ס'איז זייער אינטערעסאנט. כ'מיין אז וואס דאס אז וואס דאס מיינט איז. תורה איז טייטש א דרך התיקון, תורה איז טייטש איז זייער אנדערש, פאר דעם די ווארט מלחמה דא אונז זענען מוציא מידי פשוטו די ווארט מלחמה, אונז זאגן מלחמה מיינט מלחמתה של תורה אדער לחמה של תורה, מלחמתה של תורה, וואס טייטש מלחמתה של תורה, וועלכע מלחמה איז דא אין תורה? ס'רא ווי שלאגט מען זיך די תורה, שלאגט מען זיך שלאגט זיך מיט די יצר הרע, ס'דאך אנדערע סארט זיך שלאגן, תורה איז די טייטש מען שלאגט זיך נישט, תורה איז דאך טייטש הבנה, תורה איז דאך טייטש לערנען. און תורה זאגט סיי פאר די יצר טוב און סיי פאר די יצר הרע, תורה, ביי די תורה זענען זיי ביידע אייניג. תורה לערנט אונז וואס צו טון מיט די יצר הרע, אבער די תורה לערנט אונז א מהלך, תורה איז דאך טייטש אזווי א שלימות'דיגע זאך, ווען מ'זאגט איינער וואס איז די עצה פאר די יצר הרע, לערן תורה, מיין איך נישט נאר זעץ זיך לערנען מיט די גמרא און וועסט פארגעסן פון יצר הרע, וואס איך מיין איז, לערן דיך וואס וויאזוי ס'ארבעט די וועלט, לערן זיך וויאזוי ס'ארבעט די מענטש, לערן זיך וואס מ'טוט מיט דעם, לערן זיך א מהלך, א מהלך הכי כללי פאר דעם, דאס בעצם. טראכט לעצטנס איז דא חודש אלול, זאגן אונז ס'איז א זמן פון תשובה, אבער די אמת איז אז ס'איז א זמן פון תורה, ווייסט די גאנצע חודש אלול איז געמאכט צו הכנה פאר יום כיפור, יום כיפור איז די זמן שניתנו בו לוחות שניות, דאס איז די שמחה של יום הכיפורים, דאס איז די מקור הענין פון יום כיפור, שפעטער איז דא שמחת תורה, בעצם דארף זיין הכנה פאר שמחת תורה, אין אנדערע ווערטער מ'דארף ענדיגן די תורה, מ'דארף טרעפן א וועג א דרך תורה, א תורה'דיגע וועג. די תורה'דיגע וועג, דאס איז אזוי ווי מען זאגט, דאס איז נישט נאר ישלים לך, דאס איז ישלימנו לך. דאס איז ברצות השם דרכי איש גם אויביו ישלים איתו, זיין פיינט האט אים אויכעט ליב. כ'מיין אז דאס איז די א געוויסע זין, קענסט קוקן אין רמבן, פשוט'ע טייטש פון די כל המעשה וואס מען טוט מיט די אשת יפת תואר, אז אז זי זאל דיך ליב האבן. ס'נישט קיין וועג, די רמבן זאגט ס'נישט קיין וועג צו שלאפן מיט א פרוי וואס איז אנוסה. טאר נישט דאס טון, ס'נישט אויסגעהאלטן. נאר וואס, מען דארף מען געט איר איר צייט, מען געט איר ספעיס צו וויינען די טאטע און די מאמע, און אזוי ווייטער, מען מאכט איר באקוועם אין אידישקייט, אז כדי ס'זאל זיין, מען זאל מאכן פון דעם שונא א אוהב. אונז האבן געלערנט אמאל באריכות מער אין פרשת מטות באמת, וועגן די ענין פון מלחמה, פון כיבוש נשים במלחמה. יא, סאו, דאס איז די מהלך פון די תורה. יעצט איך דארף אנקומען נאך איין זאך וואס די זוהר זאגט זייער אנדערש ווי די נארמאלע דרש וואלט געגאנגען. ושבית שביו, דא דא ווערט נאך א זאך וואס עגעין, די פשוטע רבינו בחיי, איך טראכט פון רבינו בחיי וואס גייט דא זאגט ער דרך המוסר קומט נישט אן צו דעם. וואס איז דאס ושבית שביו? מסתם ס'איז א משל פון א מלחמה פאנגט מען. די זוהר אבער טראכט, זעהט אויס אז ס'איז געבויט אויף די מדרש, די מדרש זאגט ושבית שביו, לרבות כנענים שבתוכה, עס ווערט געברענגט אין רש"י ס'הייסט שביו וואס ער האט שוין געפאנגען, שוין מיט שביו מלכתחילה, עס צוריק פאנגען עפעס וואס איז געווען געפאנגען. און די זוהר טייטשט. עס צוריק פאנגען עפעס וואס איז שוין געווען געפאנגען ביי דיר. סאו די זוהר טייטשט שביו איז זייער אינטערעסאנט, דאס הייסט אזוי ווי עס איז אפשר א כלל אין יעדע זאך אז א זאך וואס מען טוט איז שוין געטון געווארן אביסל. סאו עס שטייט ושבית שביו איז די טייטש. פאנגען זייערע געפאנגענע, סאו בעצם, און דא דא געשעט א זייער א גרויסע זייער א גרויסע טשעינדזש וואס די זוהר טוט זייער א גרויסע ריווערסעל, ער קערט איבער די פשט, ס'הייסט אונז וואלטן געלערנט, וואס אונז האבן געלערנט פריער, אז מ'זאגט על דרך המוסר אז יפת תואר איז כפשוטו, אדער זאגסט ס'איז מרמז אויף פארשידענע תאוות, און די זוהר איך מיין אז דאס דא ליגט די שליסל פון די גאנצע זאך וואס אונז זאגן אז די תורה איז והשם ישלימנו לך, ס'איז נישט והשם ישלם לך בלבד. ער זאגט ווער איז דער עס הייסט א געפאנגענער וואס האט יענער געפאנגען וואס האט דער אויב דער יצר הרע דער שונא דער סטרא אחרא וואס האט ער געפאנגען דעם ברענגט רב שמעון ער הייבט אן צו וויינען זאגט ווייל דו דאס איז א פסוק תחת שלש רגזה ארץ תחת עבד כי ימלוך ושפחה כי תירש גבירתה ונבל כי ישבע לחם און ער טייטשט און ער זאגט, מ'האט שוין גערעדט וועגן דעם אסאך מאל. דאס איז דער לשון הזוהר אין אין איכה און אין נאך פלעצער אויף גלות השכינה. אז די שווערע זאך פון די וועלט איז נישט סתם אז ס'דא א עבד, אז ס'דא א יצר הרע, אז ס'דא רע. אזוי ווי מיר לערנען אונז לערנען אין קבלה אלעמאל, נישט דא אזא זאך ווי רע, רע איז די טייטש טוב שלא במקומו, אנדערע ווערטער אויב ס'איז דא א שפחה אויב ס'איז דא א רשע א רע ערגעץ, איז דאך פשט אז די שפחה תירש גבירתה, אלעס אויב זי האט אויב זי אויב זי איז זיך מתנגד אויב די יצר הרע איז זיך מתנגד צו די טוב, זי האט גע'גנב'עט עפעס פון די יצר טוב און מיט דעם איז ער זיך מתנגד. וועגן דעם איז עס א גרויס, מצד אחד איז דאס א זייער גרויס זייער שווער, ס'איז א זאך וואס רגזה ארץ, א זאך וואס שלמה המלך שרייט שוין אויף דעם, וויאזוי קען זיין שפחה כי תירש גבירתה? און דאס איז טאקע די צד מוסר, די צד רע, אבער די אנדערע מצד שני, דאס מיינט אז בעצם ווען אונז מאכן די מלחמה, יא, ס'איז נישט קיין נבל כי ישבע לחם, דאס איז ווען די לחם של תורה קומט אן צו די צד הנבל, ווען ער לערנט עס נישט ריכטיג. אבער וואס אונז ווילן טון, וואס אונז דארפן טון, איז צוריק כאפן דעם אשת יפת תואר, צוריק כאפן, אין אנדערע ווערטער, מ'דארף נישט אוועק הרג'נען די די די יצר הרע, מ'דארף אים צוריק נעמען, אויב די גאנצע מציאות פון א זאך וואס איז רע איז. אז ער האט גע'גנב'עט א שטיקל טוב כביכול, ס'איז א פירוש, נישט קיין ריכטיגע פירוש אויף א גוטע זאך, נישט קיין ריכטיגע וועג אויף א גוטע זאך. איז דער טייטש אז די זיך שלאגן מיט דעם איז געבן צו אים א גוטן פירוש, לערנען תורה, דאס דארף אונז זאגן אז דער וועג פון תשובה, דער וועג פון תיקון איז תורה, נישט זיך שלאגן, נאר מלחמתה של תורה, מלחמתה של תורה איז דער טייטש, אנשטאטס ארויסווארפן זאכן, אנשטאטס זיך שלאגן מיט זאכן, גיבט מען זיי די ריכטיגע פשט. און דאס דאס איז דעם זאגט דער זוהר אשת יפת תואר, וואס ווער איז אשת יפת תואר? אשת יפת תואר איז די נשמה, שטייט די שכינה, די ניצוץ השכינה, שטייט אשה יראת השם היא תתהלל, איך וויל נישט זאגן דיר באריכות, ס'הייסט אז מ'קען זאגן שקר החן והבל היופי, אשה יראת השם איז נישט שיין, אקארדינג צום מגיד, אנדערע זאגן אז ניין, אשה יראת השם היא תתהלל, פשט אז ס'איז יא שיין, ס'איז א אשת יפת תואר, דאס הייסט ס'איז דא א טוב אין די גאנצע זאך, נאר מ'דארף טרעפן ווי אזוי היא תתהלל, דאס איז דאס איז א. זייער א שווערע זאך, נישט קיין פשוטע זאך, די זוהר איז ממשיך צו וועגן דעם מסביר זיין די המשך, די סדר התיקון, סאו וואס טוט מען ווען מען טרעפט די אשת יפת תואר וואס איז בשביה? די עיקר זאך מען דארף טון איז וגלחה את ראשה ואת צפרניה והסירה את שמלת שביה מעליה ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. דער טייטש זאגט די זוהר, און די זוהר ברענגט דאס, קאנעקט דאס מיט די גאנצע מעשה פון חודש אלול, ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, ס'איז געווען א לבוש, דאס הייסט מען דארף טוישן די קליידער, דאס איז די גאנצע זאך וואס מען דארף טון, מען דארף טוישן די קליידער, אידן מעמד הר סיני האבן געהאט גוטע קליידער, כסדר פון א ספר נישט מער גוטע קליידער און דעם איז געווארן שלעכטע קליידער מען דארף טרעפן מען דארף טוישן די לבושים דאס הייסט מען דארף זיך ארויסדרוקן די חלק חלקים וואס ווערן רע דארף מען זיך עקספרעסן אין א ריכטיגע וועג און דארף די וואס דאס העלפט אז מען וויינט די וויינען איז נישט סתם צו וויינען ער זאגט פארוואס וויינט ער את אביה ואת אמה דאס הייסט ער איז מגלה געווען ערוות אביך וערוות אמך וואס דאס מיינט די תורה וכנסת ישראל אין אנדערע ווערטער ווייטער עס איז געווען דא עפעס א געוויסע גילוי שלא באופן דאס הייסט ערוות אביך וערוות אמך וואס דו ביסט זאלסט דיך געדענקען. יעדע מענטש איז ערוות אביך מיין דו ביסט דאך ארויסגעקומען פון ערוות אביך וערוות אמך נאר וואס אז דארף זיין באופן הנכון דארף זיין ריכטיג אויב מ'איז מגלה ערוות אביך דאס איז נישט דאס איז נישט ריכטיג דאס איז קאליע געמאכט א זייער א גוטע זאך פארדעם איז ערוות אביך אזא חמור'דיגע זאך ווייל ס'איז זייער א גוטע זאך ס'איז זייער א וויכטיגע זאך און פארדעם איז דא ירח ימים וואס מ'ארבעט אויף אויף טוישן די קליידער און נאכדעם ואחר כן תבא אליה ובעלתה דאס איז דאס איז וואס עס שטייט אין מעמד הר סיני מכר לא תמכרנה בכסף זאגט ער דאס הייסט לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהב דאס איז גלייך געווען די תנאי נאך מתן תורה נאכדעם ווערט מתכפר די חטא העגל ווערט מתכפר די חטא פון פאלשע לבושים. כ'האב נישט שוין א לאנגע לאנגע שיעור דאס. נישט מאריך זיין אין דעם, אבער מען דארף טראכטן וועגן דעם, דאס איז א אמת'דיגע נקודה און עס רעדט וועגן דעם אהן, און על פי חסידות און על פי א מ וואס ס'ווייסט אחדות השם, אבער ס'איז אויך זייער א פראקטישע זאך. עס איז נישט דא, עס איז עכט א עכטע זאך, ס'איז נישט דא קיין, נישט דא קיין אזא זאך א שלעכטע נטי', נישט דא קיין זאך יצר הרע. א מענטש זעהט א האלטן איין ווערן סטאק אין געוויסע זאכן, מען דארף טרעפן וואס דאס איז פאר, מען דארף טרעפן וואס דאס, דאס איז א גאנץ אנדערע התייחסות, דאס איז מלחמתה של תורה. און די זעלבע זאך ביי זיך, ביי אנדערע, איינער האט קינדער, איינער האט חינוך פראבלעמס, זיין זון שלאגט זיך מיט אים, זיין זון איז א מחוצף, ס'איז דאך א גוטע זאך צו זיין א מחוצף, רייט? ס'מיינט דאך אז ער איז א מענטש איז עומד על דעתו, עס מיינט דאך א מענטש קען האבן אן אייגענע אינדעפענדענט אפיניען, דאס איז זייער וויכטיג, דארף וויסן וויאזוי צו ארבעטן מיט דעם, דארף וויסן וויאזוי דאס צו מאכן, ארויסצונעמען די בת מלך, ארויסצונעמען די אשת יפת תואר וואס דאס איז די נשמה מן השביה, ולקחת לך לאשה, אפשר האט עס צו לאנגע האר, דארף מען אפשערן האר ווייל עס איז מרמז אזוי ווי ערב שבת מען שניידט זיך די נעגל מען שניידט זיך דאס איז מרמז אויף עפעס א איבערגעוואקסענע וועג ס'איז מען רופט עס מותרות יא ס'איז נישט נישט ס'פעלט נישט אויס ועשתה את צפרניה מען דארף עס מאכן אן קיין שארפע נעגל מען דארף עס מאכן שיין עפעס א תיקון. אוועק נעמען די שמלת שביה, אפשר דארף מען אביסל וויינען, וויינען איז פשוט א וועג פון טרעפן וואס וואס מען וויל אמת'דיג, יא דאס מיינט אז מען וויינט א וויינערישע שני, דארף טרעפן וואס מען וויל אמת'דיג, און ס'דא אזויפיל זאכן, כ'קען נישט יעצט אריין גיין אין משלים, ס'דא אזויפיל זאכן וואס זענען, אונז ווערן סטאק ווייל אונז אזוי עס איז אזעלכע גוטע זאכן, און אזעלכע גוטע רצונות, דאס וואס עס איז עכט גוט, עס איז עכט גוט, כ'ווייס מענטשן זענען עדיקטעד צו צו. צו נייעס יא צו צו אלע מיני שטותים יא צו אין אינטערנעט כ'מיין כ'מיין נישט דווקא שלעכטע זאכן כ'מיין סתם מען ווערט כסדר קאט אפ אין נייעס און פאליטיק און אלע אנדערע מיני זאכן. און דאס איז דאך אזא גוטע זאך, דאס איז דאך אזא גוטע זאך, דאס איז דאך בעצם די ביקוש הדעת וואס ליגט אין א מענטש'ס נשמה, ער וויל אלץ וויסן. און אזוי ווי די סדר איז, דאס קומט אין אזא פאני לבוש, ווייל און געווענליך א גרינגע לבוש, שמלת שביה, רש"י זאגט שהגוים בנותיהם מתקשטות במלחמה, יא, די טריק פון די יצה"ר איז אלעמאל אזעלכע שארט טערם יא, איך וויל וויסן, א מענטש וויל וויסן, און טוויטער גיבט דיך אין הונדרעט און פערציג קערעקטערס אז דארף עס וויסן, איז כאפט ער זיך אזוי ווי דזשאנק פוד יא, עס איז סופער סטימולוס רופט מען עס. ענד די עצה איז נאר אראפנעמען שמלת שביה והסירה שמלת שביה מעליה, שנייד אפ די אלע שטותים, זאג יא איך וויל איך וויל וויסן און וועל איך זיך זעצן לערנען, אריינטראכטן אין אמת'דיגע זאכן. איז נישט קיין אזוי ווי די ערשטע ברעמער זאגט דאס איז נישט קיין קל וחומר אבער ס'איז זייער סעד אז די חסידים האבן געזאגט אה עס איז נישט קל וחומר ס'ארבעט נישט מילא וואס סאו אבער איך האלט ס'איז אמת מ'דארף נאר טרעפן ווי אזוי דאס צו טוהן מ'דארף און און דאס איז רילי א טשעינדזש אוו מיינדסעט איז די שווערסטע זאך צו טוהן נעמט אפשר א א הלוואי א חודש גאנץ חודש אלול וואס אונז טרייען צו לערנען וואס שטייט אין די לוחות שניות טרייען צו לערנען ובכתה את אביה ואת אמה ס'איז א בכי' ווייל ס'איז זייער אנדערש, זייער ראדיקאל, זייער אנדערש וואס ס'איז יא, מ'דארף לערנען ירח, וואס איז ובכתה ירח ימים, אוודאי דארף מען לערנען, די ובכתה מיינט נאר צו זאגן אז מ'דארף לערנען אויף א אופן וואס כאילו ס'איז אזוי שארף, ס'איז אזוי אנדערש ווי וואס ס'איז נארמאל, אזוי ווי א געוויין, ס'איז א געשריי, ס'איז א א גאנץ אנדערע תורה, און דאס איז א גאנץ אנדערע תורה וואס זאגט ענק ווילן א עגל, ענק זענטס גערעכט, יא, מ'האט דאך משה רבינו אין פערציג טעג געלערנט וויאזוי מ'מאכט א משכן, וואס דאס איז דאך די רצון פון די עגל, ס'איז נאר עפעס א פאני לבוש, ס'איז געווען עפעס א עדיו מהר חורב, וואס האבן עס.

ער האט געפאסט אסאך סיגופים און זיך נישט געקענט פטור ווערן פון פון מחשבות זרות פון די יצר הרע ביז ער האט געלערנט די דרך הבעל שם דאס דאס איז די דרך הבעל שם די די אגען ס'איז דא טעאלאגיע און יסודות הדת אין דעם אבער ס'איז דא די פאקט אז ס'איז נישטא קיין וועג ס'איז נאר דא די איינציגסטע וועג אם רעב שונאך האכילהו לחם גיב אים צו עסן ס'הייסט עס דארף וואקסן די די די נטיות די אלע דרייווס וואס א מענטש האט דארף מען זיי טרעפן צו נוצן, רעדט שוין נישט פון די העכערע ווען עס קומט אן צו גאט, מ'דארף זיי טרעפן לערנען ווי אזוי צו נוצן און מ'דארף ארבעטן אויף דעם און דאס איז א ריעל טינג א ריעל פראדזשעקט צו ארבעטן אויף. ויהי רצון.